און וועט זיין צעזעהט אויף דער גאנצער וועלט, זעהן איז אנשיטן קערלעך עס זאל וואקסן, יול בי ספרעד, יול בי סאון אלל אווער די ווארלד, יא, ווי האט געזאגט המן אחשוורש'ן, ס'איז דא א פאלק וואס איז צעזעהט און צעשפרייט איבער דער גאנצער וועלט, מען קען פון זיי נישט פטור ווערן.